א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות. קודם האב איך געוואלט זאגן א גוט יאהר, מען האט געעפענט ברוך השם די מקווה זונטאג ביינאכט, ס'איז געווען ברוב עם הדרת מלך, ס'איז געקומען די רב הראשי פון ארץ ישראל יצחק יוסף, און ס'איז געווען דא רבנים כלחוך השור את ירק השדה, וויפיל רבנים דו האסט געוואלט איז געווען, בקיצור ס'איז געווען פון אלע שיכטן פון אלע אשכנזים ספרדים, פון אלע. יעצט הרב עובדיה יוסף, עס איז אלץ דא ווידיאוס, ס'וועט זיין כ'וועל עס ארויף לייגן מערטשעם אויף מיין בלאג אזוי ווי ווי כ'וועל קענען. הרב עובדיה יוסף'ס זון האט גערעדט זייער שיין, און ער האט מסביר געווען אז איינע פון די טעמים פארוואס ער קומט צו די פתיחה פון די מקווה, ער גייט נישט צו יעדע מקווה וואס מ'עפענט, האט ער מסביר געווען ס'דא אפאר זאכן וואס די ספרדים זענען אביסל אנדערש פון די אשכנזים. למשל, די אשכנזים מאכן א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה, מאכן זיי די ברכה אין די מקווה, אויסגעטוהנערהייט. נו, וויאזוי מעג מען מאכן א ברכה אויסגעטוהנערהייט ס'איז דאך לבו רואה את הערוה? איז טוט מען מיט די הענט אביסל רוקן די וואסער. ממילא ווערט עס אזוי אז מען קען נישט זעהן געהעריג און ממילא איז עס נישט לבו רואה את הערוה. איך ווען איך מאך א ספרדישע מקווה, אפילו ווען איך מאך א אשכנזישע, איך מאך א מקווה, לייג איך אריין א ספעציעלע סינק, וואס די סינק מאכט אז ס'איז אין א צוגעמאכטן צימער ווי ס'איז נישט דא, ס'איז לעבן די מקווה, ווי ס'איז נישט דא קיין שום שוויץ פון די. מקווה, ווייל טאמער נישט טאר מען נישט מאכן דארט א ברכה להלכה, און מען מאכט עס צו, ס'איז א צימער מיט א סינק, און דארטן מאכט די פרוי די ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה, און זי גייט אריין אין צו די מקווה, דאס איז די מחלוקת פונעם רמ"א מיטן מחבר וואו מען מאכט די ברכה. סאו איך מאך אזוי אז יעדער זאל קענען ווי מען זאגט יוצא זיין. קיצור דער רב וואס איז געגאנגען רופן הרב עובדיה יוסף'ס זון האט אים געזאגט זאלסט וויסן ס'האט דעם הידור אז דא מאכט מען א ברכה אינדרויסן אזוי ווי דער מרן, מרן הייסט דער בית יוסף, וויל. נאכדעם איז דא נאך א זאך פרייטאג צונאכטס צו מען מעג גיין אין א הייסע מקווה צו נישט ווייל ס'איז דאך מים שהוחמו בשבת און ס'איז בכלל ס'איז א גזירה וועגן ווארעם וואסער איז דא אזא זאך וואס הרב עובדיה יוסף האט איינגעפירט אז מען זאל גיין אין די מקווה פרייטאג בין השמשות, ווייל וואס האב איך דען מורא אז טאמער זי וועט זעהן אפילו דעם זיבעטן טאג און זי וועט זעהן דם וועט זי סותר זיין למפרע, אבער ער טענה'ט אז מען גייט בין השמשות אין מקווה און ביז מען קומט אהיים ביז מען גייט ארויס פון די מקווה איז שוין אויס בין השמשות איז במילא איז עס זייער גוט און אזוי האט ער זיך איינגעפירט דא איבעראל אין ארץ ישראל ווען ער איז געווען די רב הראשי. האט געשריבן, תשובות, אונזערע רבנים האבן נישט געוואלט מסכים זיין צו דעם, הרב לאנדא האט זיך ארום געריסן מיט אים, די פנים העט האט ער געהאלטן וואס ער האט געהאלטן, ער האט געזאגט אז אזוי ווי ס'איז בין השמשות, בין השמשות האט מען דאך נישט גוזר געווען אויף א שבות, איז דאס ווארעם וואסער דאך נאר א גזירה, איז במילא אז ס'איז בין השמשות האט מען נישט גוזר געווען. שוין. בקיצור האט דער רב מיך געפרעגט ווען איך האלט אז מען דארף אראפגיין פרייטאג צונאכטס. זאג איך אים לאמיר דיר עפעס מסביר זיין, ווען איך האלט איז דאך נישט וויכטיג, וויכטיג איז וואס דו האלטסט, וואס דיין רבי, ער איז א תלמיד פונעם הרב עובדיה, זאג איך דאס איז מיר נישט וויכטיג וואס איך האלט, ווען דו וועסט וועלן, דו ביסט דער רב פון די שטאט, בין איך מסכים צו וואס דו פסק'נסט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. ס'נישט אז איך זאג אז מ'מעג, דו זאגסט מ'מעג, איך שטער נאר נישט. און דאס איז אים זייער שטארק איינגעגאנגען, ווייל זיין טאטע האט זיך פאר דעם מוסר נפש געווען. ער האט געהאלטן אז פרייטאג ביינאכט ווען מ'גייט, זאל מען גיין בין השמשות. פרעגט ער מיך וואס איך האלט פערזענדליך? זאג איך, איך וועל דיר זאגן וואס איך האלט, ביי אונז אין חוץ לארץ קען מען נישט די אלע זאכן פון ווארעם, טאר נישט גיין אין ווארעמס פרייטאג צו נאכטס אז ס'איז א מקווה, די אלע זאכן קען מיר אונז נישט. אונז זעמיר נישט גורס די אלע זאכן. ווייל וויבאלד סווערט אנגעווארעמט דורך מאשינס הייסט עס נישט אז סאיז א פראבלעם פון חמין שהוחמו בשבת. כהאב געמאכט א מקווה דא פאר תולדות אהרן מיט כווייס צען יאר צוריק האט מען געמאכט אונטן א מקווה און מען טאר דאך עס נישט ווארעמען שבת איז ברענגט מען עס ארויף צו די מקווה אויבן די ווארעמע וואסער איז געווען חמין שהוחמו מערב שבת. אין אמעריקע האבן מיר אונז נישט קיין פראבלעמען זאג איך מען ווארעמט אן יעדע מקווה אזוי ווי עס דארף צו זיין סאיז נאו פראבלעם וויט איט ווארעמט זי אן ערב שבת. און א טאמער דארף זיך עס ווארעמען שבת ווארעמט זיך עס שבת, די מקווה מוצאי שבת גייט מען אויכעט גראד נאכן זמן, עס איז געווארעמט געווארן נאך אום שבת, זאג איך אונז האמיר נישט מיט דעם קיין גרויסן עסק, אנדערע פלעצער יא אנדערע פלעצער נישט, אונז האמיר נישט, אין אמעריקע מאכט מען נישט מיט דעם אן עסק, שוין האבן זיי פארשטאנען אלעס און שוין, און דא העט מען גיין אזוי, דא איז דא אבער נאך א זאך, אז א גאנצע וואך האמיר זיך דא אנגעהויבן ארום צו קריגן, און זיי האבן געוואלט, די עדה האט געוואלט אז מען זאל גיין רבינו תם זמן, און איך האב געזאגט נאו וועי, דא גייט די עדה נישט איינטיילן קיין שום דעה, זיי באלד דאך מוזן עסן זייערע נבילה פלייש אויכעט. אונז גיי מיר דא נישט האבן קיין רבינו תם זמן, אז מען האלט עס נישט שבת, מען האלט עס נישט יום כיפור, דארף מען עס נישט האלטן פאר טבילה. א פרוי געבט זיך אוועק פארן אייבערשטן צוועלף טאג, אדער די ספרדים געבן נאר אוועק עלף טאג, ווייל זיי ציילן נאר פיר און זיבן, זאל איך אים גיין זאגן קום ווארט נאך א שעה, נאו וועי, דיין פרוי איז ריין, שי איז אלל יורס. רבי נתן האט אמאל חתונה געמאכט זיין זון, האט ער געפרעגט טאטע וואס זאג מיר אן למדני אורחות חיים, האט ער אים געזאגט זייער פשוט, ווען זי איז ריין זאלסטו טון וואס מען מעג נאר זאלסטו טון, זאלסט איין זאך אבאכט געבן, ווען זי איז נישט ריין זאלסטו נישט אריינפאלן אין כריתות, אבער אויסער דעם מאך א לעבן וויפיל מען קען. אזוי האט רבי נתן אנגעזאגט פאר זיין זון, איז למעשה האב איך געזאגט זי איז ריין, הע הע, א מינוט נאכן זמן זאלסטו נישט ווארטן. שוין, און נאכדעם איז דא נאך אפאר קלייניקייטן וואס דא איז אויכעט אנדערש, וואס איז דא א פרוי האט אמאל אזאלעכע נעיל פאליש מיט אנדערע זאכן וואס זי האלט עס נישט ביים אראפנעמען, איז דערציילט ער אז איינמאל האט א מקווה אידענע ארויסגעווארפן א פרוי, בקיצור די פרוי איז שוין מער קיינמאל צו קיין מקווה נישט צוריק געגאנגען, און עבאדי האט איר אהער גענומען און האט איר געפרעגט, דו ביסט דאך נישט קיין רב, דו ביסט בסך הכל א מקווה אידענע, ווי גייסטו נעמען א פרוי מרחק זיין פון טבילה, ווי גייסטו זאגן פאר א פרוי גיי אוועק, דו ביסט בעל הבית דא? עניוועי, דא ביי אונז גייט אלעס זיין הלכה'דיג, עס גייען מיר נישט מאכן די אלע פרומע זאכן גייט מען נישט מאכן, און ווער ס'וויל פאר זיך מאכן חומרות, געזונטערהייט. יעצט איך מיין נישט צו זאגן אז דא וועט מען נישט הייסן אראפ נעמען די נעיל פאליש, מ'וועט הייסן אראפ נעמען, כ'מיין נאר צו זאגן אז ס'קומט אמאל אריין אזא פרוי וואס זי האלט אפילו נישט שבת אין א שיינעם טאג, וועט זי זאגן אז זי וויל נישט אראפ נעמען די נעיל פאליש, דארף מען פרעגן א רב פון זייערע וואס מ'זאל טון, ווייל ס'איז דא אסאך זאכן. מ'פארקוקט היינט וועגן ליידער ווייל דא איז דאך דא אסאך פרייע אויכעט די פרייע האט מסביר געווען הרב עבאדי'ס זון אז די פרייע אין ארץ ישראל זיי האלטן נישט קיין שבת זיי עסן טריפות אבער טהרת ישראל געבן זיי אלע אובאכט זייער אסאך על כל פנים דאס איז עס וואס איז געווען דא. און איך בין זייער צופרידן, איך האב אים געגעבן מיין ספר, איך האב ארויסגעגעבן דא א ספר פון צוואנציג בלאט, אלע הידורים, און נאכדעם ער האט אלעס געזען, בשעת'ן זיצן דא האט ער עס דורכגעקוקט, און למעשה איז ער זייער צופרידן געווען, ער האט מיר געזאגט ס'איז זייער זייער גוט, שוין, און דאס איז געווען. איך האב געהאט שוין נאך צוויי מלחמות דא אין ארץ ישראל מיט די רבנים, ערשטע איז געווען דרייסיג יאר צוריק, איך האב עס שוין געזאגט אמאל אויפן האטליין און א איד האט מיך אפגעקאלט אז איך בין נישט גערעכט און ער האט מיר געגעבן זיין נאמבער אז איך זאל אים אפקאלן און איך האב ערגעץ מיספלעיסט זיין נאמבער, דיס גאוס בעק עבאוט פאר פייוו יערס עגאו. איך האב מסביר געווען אז אין ארץ ישראל האבן זיי די, ס'ציט ארויס מיט לופט דרוק, דאס הייסט גישתא בר גישתא, אז מ'וויל גנב'נען אין רוסלאנד אז מ'וויל גנב'נען. די געזאלין ציט מען ארויס פון יענעמס קאר מיט א שלויך און עס נעמט זיך רינען, רינט אלעס ארויס, אזוי גנב'ט מען, דאס הייסט גישתא בר גישתא. און זיי האבן דא אז מען נעמט ארויס די וואסער אויך אזוי, ווייל זיי האבן נישט קיין עלעקטרישע פאמפס, אין אמעריקע איז עס איליגעל ווייל מען טאר נישט אריין פאמפן וואסער סתם אזוי אז מען זאל מאכן ס'זאל ארבעטן, אבער דא איז עס ליגעל ממילא קענען זיי שבת אויכעט מאכן די זעלבע זאך ווייל זיי קענען ארויסנעמען אום שבת, ס'האט נישט קיין שום הלכה'דיגע פראבלעם, איז למעשה האב איך זיי געזאגט דעמאלטס מיט דרייסיג יאר צוריק איר זאלט וויסן אז איר האט אן ערנסטן פראבלעם, ווייל וויבאלד אויב די דרעין איז נישט אזוי נידריג ווי די מקווה, וואס געשעהט איז אז ס'בלייבט סטאק אין די פייפ די וואסער, און די גאנצע וואסער איז נאכדעם מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה דורך די פייפ. און ס'האט געדויערט א יאר צוויי ביז זיי האבן עס פארשטאנען, און ווען זיי האבן עס פארשטאנען האבן זיי געזאגט אז איך בין גערעכט, און מ'האט געמאכט אז איבעראל זאל מען לייגן אן עיר וואלוו, א וואלוו וואס פאר מ'גייט צו טבילה געט מען דאס א עפען אויף, קומט אריין לופט אין די פייפ און ס'טיילט אפ ביידע זייטן פון די וואסער. שוין, דערנאכדעם האב איך געהאט מיט זיי מלחמה, זיי פלעגן אנווארעמען פרייטאג נאכמיטאג זייער זייער הייס די וואסער, ס'איז געווען לאמיר זאגן ביי אונז הונדערט, הונדערט און צען דעגריס, און ביז מ'איז געקומען פרייטאג צונאכטס איז עס געווען זייער איינגענעם צו גיין דערין, האב איך זיך געטענה'ט אז ס'איז דא א שיטת רש"י, ס'איז א גאנצע אריכות אז די גמרא ברענגט מסכת חולין, איך מיין ס'איז דף ק"ו, ברענגט דארט די גמרא אז טאמער ס'איז מים שהיד סולדת בו איז עס נישט כשר פאר נטילת ידיים, פארוואס רש"י זאגט ווייל דלאו שם מים יקרא, עס פארלירט דעם נאמען וואסער, אין מאדערן סייענס פארשטיי מיר אונז פארוואס, ווייל א לאמיר זאגן אין א קיוב וואסער, ליגט אזויפיל אזויפיל מאלעקיולס, אויב ס'איז הייס דעמאלטס טוט זיך עס צושפרייטן און ס'איז דא מער מאלעקיולס, אויב ס'ווערט פארפרוירן איז דא ווייניגער מאלעקיולס, איז למעשה ס'איז נישט וויכטיג יעצט די סייענטיפיק פוינט אוו וויו, אבער אין די הלכה ווערט געפסקנט אז מים שהיד סולדת בו טאר מען זיך נישט וואשן נטילת ידיים. יעצט קומט אן רש"י, און רש"י זאגט אז ס'איז דלאו שם מים יקרא. קומט אן דער חפץ חיים אין משנה ברירה און ער זאגט אז אפילו לאחר שנצטנן, ער ברענגט צו שיטות, אפילו לאחר שנצטנן גייט עס נישט צוריק ווערן שם מים. קומען אן די גדולי אחרונים די פוסקים און זיי זאגן הוא הדין למקווה, ווייל מה דאך נטילת ידיים וואס איז בסך הכל א דרבנן איז עס א פראבלעם, שטעל דיר דאך פאר א מקווה וואס דאס איז א דאורייתא, איז דאך עס אסאך הארבער. איז האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די רבנות, עטס זענטס צודרייט, עטס ווארעמטס אן די וואסער, ס'זאל זיין הונדערט הונדערט און צען דעגריס וואס מ'קען זיך נישט טובל'ען, נאכדעם וואס ס'ווערט אפילו צוריק נאכאמאל, ס'ווערט צוריק נאכאמאל וואסער, ווייל ס'איז שוין נישט אזוי הייס, איז עס נישט קיין וואסער, שרייען זיי, אבער ס'האט דאך השקה, איז דאך נישט געווארן, די בור השקה איז דאך נישט געווארן אזוי הייס, זאג איך אים, דו כאפסט נישט אז דאס נעמען, אז דאס נעמען און דאס משיק זיין. צו מי גשמים מוזטו משיק זיין, לאמיר זאגן נעפט, מעג מען טובל'ען דערין? ניין, ס'האט דאך אבער השקה, זאג איך, ס'מוז אבער זיין לטבול במים, און רש"י זאגט אז דאס פארלירט דעם נאמען מים. האבן זיי דעמאלטס געזאגט זיי פארשטייען, זיי האבן עפעס איבערגעבויעט זיבן גרויסע מקווה'ס אז ס'קאסט עפעס הונדערטער טויזענטער שקל, ס'איז געווען נאך א מלחמה וואס כ'האב געהאט מיט זיי, דאס אלץ וועגן דעם ווייל זיי האבן מורא צו ווארעמען אום שבת. נאכדעם האב איך געהאט נאך א מלחמה מיט זיי אויכעט, ס'הייסט איינס איז געווען די וואסער און די אנדערע איז געווען. און וועגן די עיר וואלוו. עניוועי, זיי קענען מיך דאך. ער, עובדיה'ס זון, ווייסט ווער איך בין, ווייל איך האב געהאט אסאך צו טון מיט זיין טאטן. כ'מיין, ער האט מיר אסאך צוגעהאלפן אין אסאך קהילות און שווערע מקווה שאלות. איינמאל איז געווען עפעס א מקווה אין ספרד, אין ספעין, האט ער מיר געזאגט, ער האט מיך אויסגעפרעגט צו אזוי צו אזוי, זאג איך, כ'האב פארשטאנען דאס אלעס וואס איר וועט פרעגן, כ'האב אלעס בודק געווען.

וואס דארף איך עס האבן? וואס דארף מען האבן א בור השקה? ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז מען טובל'ט א כלי איז מעלה אותה דרך שוליים, נעמט עס ארויס דרך שוליים, ס'טייטש אזוי, דרייסט עס איבער מיטן קאפ אראפ און ס'רינט ארויס. פארוואס? ווייל טאמער נישט איז עס נתן סאה ונטל סאה. איז למעשה קיינער טוט עס נישט, מען ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז. זייער וויכטיג צו מאכן א בור השקה וואס דארט טובל'ט מען גארנישט און ס'ווערט משיק צו די מקווה. איך האב געמאכט אזוי ביי ווילהעלם האב איך געמאכט אזא מקווה איך האב געמאכט א בור השקה אונטן און אויבן טובל'ט מען. איך מאך איבעראל אזוי אדער מאך איך אונטן דעם בור פון השקה אדער מאך איך עס אין די זייט און נאכדעם וועל איך קענען מערטשעם אהיימפארן. איך מיין מ'דארף צושטעלן מ'שטעלט דערצו קיקערנס מיט אלעם ס'איז א שווערע מלאכה. ווערי הארד. אזוי ווי א פרוי דארט זאל זיך אנטוהן לאמיר זאגן איך ווייס צען מינוט, די קאזמעטיקס, די קאלאון מיט די אלע זאכן מיט די האר קען דויערן צוויי שעה, רייט? איז די זעלבע דא אויכעט, די שיינקייט, די קאזמעטיק, די שיינע זאך פון די מקווה איז די מקווה אידענע, אויב זי איז א נארמאלע פרוי און זי ווייסט וויאזוי צו הענדלען מענטשן איז עס די שענסטע זאך וואס ס'איז דא, און אויב נישט מאכט זי א חורבן. און נאכדעם גייט ארויס א שלעכטע נאמען אויף די גאנצע מקווה און נאכדעם איז עס א פראבלעם. דא האט מען אריינגעלייגט כמעט א מיליאן דאלער און ס'האלט מען זיך נישט ביים פארלירן וועגן א בלנית וועגן א מקווה אידענע. אונז גיימער נעמען א מקווה אידענע וואס מ'וועט איר באצאלן. יעצט איז דא דא גראדע א פרוי וואס זי פסק'נט אויף די אלע טאמער ס'דא מכה באותו מקום צו כדומה. און זי האט הוראה פון אכט אדער ניין רבנים, ספרדישע, אשכנזישע, און אונז האמיר איר אויך געהייערט, אבער זי נישט דא יעדן טאג, איז נאר טאמער איז דא א שאלה שיקט מען צו איר אהיים, און זי ווי מען זאגט פסק'נט אפ, און די רבנים פארלאזן זיך אויף איר, אין וויליאמסבורג איז אויך דא אזא פרוי, אין בארא פארק, ס'איז דא איבעראל, איז למעשה דאס אלעס מסדר צו זיין דויערט צייט, און איט טעיקס, איט טעיקס א לאט. עפערט. עס איז שווערער צו מסדר זיין א גוטע מקווה אידענע ווי צו מסדר זיין א מקווה. פארוואס? ווייל די מקווה בעיסיקלי איז א דומם. א דומם מיינט צו זאגן, וויאזוי איך שטעל אויס די פארם, איך גיס אריין די סעמענט, אזוי געלונגט עס. דא, פארשטייסט, יעדער האט זיך זיינע זאכן און די פראבלעם עס איז אסאך וואס זיי הייבן אן זייער גוט און נאכדעם מיט די צייט ווערן זיי שוין עלטער און ווילד. יעצט דאס האב איך דא געמאכט און עס איז דא אסאך פלעצער ווי מ'וויל נישט נעמען א פרוי וואס האט נאך איר פיריעד ווייל זיי זאגן אז זי איז טמא. און ס'שטייט א פרוי זאל נישט באגעגענען א דבר טמא, איז וויל איך ענק זאגן דאס איז א טעות מוחלט, ווייל איבעראל וואס ס'שטייט זאל נישט באגעגענען א דבר טמא שטייט דארט און ס'איז געווען די מעשה געווען מיט ר' ישמעאל כהן גדול'ס טאטן ר' אלישע כהן גדול, אכציג מאל איז זי זיך צוריק געגאנגען טובל'ן ווייל ס'האט באגעגענט א דבר טמא, שטייט אזוי ס'האט באגעגענט א גוי, ס'האט באגעגענט א ישמעאל, ס'האט באגעגענט א פערד. אבער ס'שטייט אין ערגעץ נישט זי האט באגעגנט א פרוי וואס האט נאך די וסת, נישט קיין דבר טמא, ס'איז א טומאה אבער ס'איז נישט די מין טומאה וואס מ'טאר זיך נישט באגעגענען מיט איר, ס'איז אן אנדערע טומאה אינגאנצן. און שוין, אזוי נאך א מקווה ברוך השם געמאכט, איך וויל ענק זאגן אז די מקווה האט געפיקסט זייער אסאך מקווה'ס, קודם כל ס'געקומען צו מאכן די סטעפס, האט די מענטש וואס בויעט די מקווה האט געזאגט ער האט שוין געמאכט איך ווייס נישט וויפיל מקווה'ס, און דאס נוצט יעדער איינער. און דאס איז פון ביידע זייטן חקיקות, נישט פון איין זייט נאר פון די בעק און פון די פראנט, זאג איך אים הער אויס יעדער קען עס נוצן איך וועל עס נישט נוצן, סא בין איך געגאנגען האב דא געפרעגט די רבנים די וואס זיי נוצן נאר כשר'ע חרסינה האבן מיר געזאגט ס'איז דא אין פתח תקווה איז דא עפעס א איד וואס ער ברענגט עס אריין פון יוראפ האב איך געמיינט ער האט עפעס א קליין געשעפטל זעקס זיבן אכט ניין אדער צען טרעקטער טרעילערס זענען געווען אין זיין וועירהאוז און עס איז אפילו נישט באמערקט. סא ס'דא פון אלע מינים איז דא. נאכדעם איז געווען, איך בין דא ארום געגאנגען, איך האב נישט געהאט וואס צו טון, און ס'געווען זייער זייער אסאך מקוואות וואס האבן געדארפט קליינע תיקונים, ס'דא וואס האבן געדארפט גרעסערע תיקונים, און כ'האב איך שוין איבעראל צוגעלייגט א האנט. יעצט אין דעם זעלבן טאג וואס איך האב געווארט מיט דעם ערשטן רעגן, א גרויסן רעגן האט מען דא געווארט, און איך בין שוין געווען צוגעגרייט מיט די בורות, מיינט בעסיקלי ס'נאר איין בור, ווייל טאמער הייבט מען אן צו קאלעקטן, מי גשמים און נאך דעם נעמסטו דיך טאטשן מיט די פלאגס, איז א גאנצע שאלה צו דאס הייסט נישט הוויה, הוויה מיינט הוויה על ידי אדם, און עס געפעלט מיר איך האב אמאל פארגעלערנט משניות ביי א נפטר און איך האב גערעדט דאס ווארט הוויה שרייט יענער וואס איר קענט קבלה אויך? איך ווייס שוין פון הווי' אויך, האט ער געמיינט מען רעדט פון שם הווי', עניוועי ווען מען רעדט פון הווי' על ידי טהרה שטייט יהיה דארף עס זיין הווי' על ידי טהרה איז קען אז בקיצור קען מען נישט מאכן מער ווי איין מקווה מיט א מאל עניוועי ווייל ווען ס'קומט שוין אריין די רעגן קענסטו שוין נישט פאטשקען דארט. יעצט דא אין ארץ ישראל איז דא אסאך רבנים זענען מיקל וואס האבן דאך אזא אוצר על כל פנים כ'האב פרעזענטעד מיין פאטענט אין די הלכה און אסאך גרויסע רבנים זענען געשפרינגען דערויף זיי האבן געזאגט ס'איז זייער גוט. ווייל דא איז איינגעפירט אז ס'איז דא אוצרות אז ס'רעגנט נישט א גאנצן זומער, איז וואס געשעהט איז אז טאמער מען דארף רעגן זאמעלט מען אן, אזוי ווי יוסף הצדיק האט געזאגט מען זאל אנגרייטן, ממילא אז דו האסט אנגעגרייט קענסטו עס נישט אנדערש אוועקשלעפן, איז עס א פראבלעם? עניוועי, איז למעשה האט מיך אפגערופן א רב אז ער וויל זייער שטארק איך זאל אריבער קומען און אים העלפן מאכן כשר'ן די מקווה, זאג איך אים הערט אויס איך קען נישט ווייל איך בין יעצט פארנומען מיט א מקווה, צו דעם בין איך געקומען פון חוץ לארץ, איך האב עס געבויעט מיט אלעם. צוויי מקווה'ס קען מען נישט מאכן, א כהן קען נישט זען צוויי נגעים בבת אחת. זאגט ער מיר זיינס איז וויכטיגער ווייל דער בלן זיינער ער האט אים גענומען צען יאר צוריק און ס'האט אויך נישט גערעגנט ס'איז געווען א שוואכע עונת גשמים האט ער ארויף און האט אנגעפילט די מקווה דורכן דאך ער האט אנגעפילט אלעס און שוין איך קען עס נישט פארשטיין ביז צום היינטיגן טאג איך ווייס יעדן בור ביי מיר איך ווייס פונקטליך ווי ס'איז און וויפיל וואסער ס'איז דא און אלעס עניוועי שוין איז אזוי איז אזא און אזוי. זאג איך דעם איד איך קען אבער נישט קומען שטעל צו א גוטן רב און איך'ל אים צולערנען און מען וועט עס מאכן. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. די מקווה האט געבויעט אסאך אסאך אנדערע מקווה'ס ס'שטייט ביי שרה אמנו אז שרה אמנו דעמאלטס ווען זי איז שוואנגער געווארן איז געווען עפעס כ'ווייס נישט וויפיל נאך עקרות וואס זענען שוואנגער געווארן מיט איר פלעגט זאגן אז דער הייליגער בארדיטשובער רב האט געזאגט וה' פקד את שרה כאשר אמר. ו' איז דאך לרבות אלע עקרות זענען נפקד געווארן. יעצט די טעם פארוואס ס'איז נפקד געווארן נאך אזויפיל עקרות איז זייער פשוט. ווייל שרה אמנו וואלט זיך געפילט זייער פאני אז זי האט געהאט א קינד אויף דער עלטער און די אלע עקרות זיצן און זיי ווארטן. נעבעך, און ס'וואלט נישט געווען די שמחה ביי איר גאנץ. דער אייבערשטער האט געזאגט, דיין שמחה זאל זיין גאנץ, מוז איך יעדן מאכן ארום און ארום ווער ס'האט נישט קיין קינדער אז זיי זאלן האבן קינדער, און דיין שמחה זיין גאנץ. איז למעשה איז דא אויכעט אזוי, געמאכט די מקווה, ס'האט מיטגעמאכט נאך אסאך אסאך מקווה'ס האט עס מיטגעמאכט, און ס'איז אפילו געווארן איינע פון די זאכן וואס. די רבנות ווען זיי פלעגן ארויסגעבן א קאנטרעקט פלעגן זיי נישט קוקן וואסערע מין טייל זיי נוצן ווייל זיי האבן נישט געהאלטן אז עס ליגט אין דעם עפעס און היינט האט מען אנגעזאגט פונקטליך וואו מען מוז עס קויפן און ס'מוז האבן א געוויסן אייטעם נאמבער און אזוי ווייטער שוין סא דאס איז די ענין פון די מקווה וואס מען האט צוזאמגעשטעלט כ'האב געמאכט א שטיקל קונטרס פון צוואנציג בלאט אלע הידורים איך באקום קאלס פון רבנים ניר און פאר ס'דא עטליכע כוללים וואס זיי לערנען מקוואות זיי האבן עס דורכגעטוהן בעיון רב, ס'איז דא וואס זיי שרייבן הערות, ס'איז דא וואס זאגן ס'איז זייער גוט, און שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל קענען נאר טוהן זיין רצון און מקדש זיין שם שמים, און מען זאל קענען טוהן פאר כלל ישראל גוטע זאכן, שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א קידוש השם, אלע רבנים האבן געזאגט אז אין די גאנצע געגנט דארט איז נישט דא קיין שום מקווה, פאר פרויען, איך ווייס, איך דאווען אויבן דארטן אין, ס'הייסט רחוב הגר"א, עס דוירט מיך פינף און דרייסיג ביז פינף און פערציג מינוט ארויפצוגיין דעם בארג, און ס'בלאזט א ווינט, שטעל דיר פאר א פרוי דארף דאס מיטמאכן, ס'איז אנבעליוועבל, און אויף די אנדערע זייט איז ביז בית הכרם איז נישטא קיין מקווה, צווישן די מענטשן וואס זענען געקומען דארט איז געווען איינער פון די רבנים. וואס ער איז א, ס'איז דא דארט ממש א גאס אוועק פון וואו איך שטיי איין, ס'הייסט פון וואו איך האב געבויעט די מקווה איז דא א שפיטאל וואס הייסט שערי צדק, דער שפיטאל שערי צדק האט אזא ביקור חולים, זאגט מיר דער רב דארטן אז זאלסט וויסן אז זייער אסאך מאל קומען נעבעך קינדער מיט עלטערן זיצן דא וואכן, חדשים, און אסאך מאל מאכט זיך אז ס'איז א ליל טבילה פאר די פרוי, איז אויב ס'איז אינדערוואכן קען זי צופארן, נעמט זי א טעקסי, און איר מאן קומט צו די הכנסת אורחים דארט. אויב ס'איז שבת, וואס זאגט מען? איך גיי יעצט וואקן א שעה אוועק, א שעה, א שעה און א האלב, זאגט מיר דער רב, איר ווייסט אלייניש, ער האט עס נישט פאר מיר געזאגט, ער האט געזאגט, איך האב עס געהערט, ער האט עס געזאגט פאר דעם באלעבאס, דו ווייסט אלייניש וואסערא געוואלדיגן זכות דו האסט אז דו האסט געקענט באווייזן אזא זאך? קיצור, זאגט דער איד, יא, א מענטש קען קיינמאל נישט וויסן וואסערא זכות אים דער אייבערשטער געבט אים. שוין, דאס איז די מקווה, יעצט דארף איך זיך אריינלייגן אויף טאראנטא אין די מקווה. און שוין. גראדע די גאנצע צייט, נישט יעצט, די גאנצע צייט איז געווען דא די סאטמארער בהמות וואס האבן געהאלטן אין איין קאלן, די עדה האט געקאלט ווייל זיי האבן געוואלט זיין באלעבאס און איך האב נישט געוואלט, אבער ס'געווען סאטמארער בהמות, איר ווייסט ער איז אין חרם? איר ווייסט מ'האט אים ארויסגעווארפן? צו קען איך? איך ווייס זייער גוט, איך לאז אים דא זאגן יעדע צוויי וואכן א דרשה מ'זאל אפהיטן די קינדער, געשען אן אומגליק. אז דעם זון פון איינער פון די חשובע הקהילה האט מען נעבעך געטאטשט, אבער דער טאטע האט נישט געוואלט גיין. און אים איינזעצן, אבער על כל פנים יענער גייט פאר העלפ, איך האב אויפגעקאלט זיין ווייב, איך האב געזאגט דו ווייסט דו וואוינסט מיט א פעגעט? האט זי געזאגט וואס איז דאס? האב איך געזאגט ער לויפט נאך נאך זכרים, האט זי אים געזאגט הער אויס, איך האב מיט דיר פיר און א האלב קינדער, דו ווילסט עס אומברענגען? טאמער יא זאלסטו וויסן איך לאז דיך יעצט איבער, עניוועי ער גייט פאר העלפ, עס וועט העלפן ווי פאר א טויטן באנקעס. אבער דער טאטע האט נישט געוואלט גיין. הי דידנט וואנט טו גאו פארווארד, דעטס נאט מיי פראבלעם. ס'איז זיין פראבלעם. סאו דער קאקט מער, ער יאגט מער, ער באקט מער, ער שמאקט מער, ער אלץ ארום. ס'איז געווען אמאל איינער, ער געארבעט אין א באנק, און ער פלעגט סיינען נאוטס פאר הונדערט אכציג מיליאן, פאר פופציג מיליאן, שפעטער איז ער ארויסגעגאנגען, ער האט שוין ריטייערט, האט ער געזאגט, אוי גוט געווען כ'האב געקענט סיינען טשעקס פאר מיליאנען דאלער, יעצט קען איך שוין נישט, ס'איז נישט געווען זיין געלט. און די זעלבע איז דא אויך. אמאל האט ער עס פראבירט מסביר זיין אז עטס האטס באשאפן דעם אייבערשטן און ווען נישט דער רבינו יואל וואלט דער דער הייליגער חזון איש נישט געלייגט קיין תפילין און דער עולם האט אים געגלייבט אבער דאס האט זיך געטוישט היינט ווייסט מען פונקטליך עניוועי איז במילא גייט עס ענק נישט העלפן די אלע זאכן דער עולם ווייסט וואס מיין מלחמה איז געווען דער עולם האט קלאר ארויס אלעס, ממילא קומט עטס אין ערגעץ נישט אן. יעצט ס'שטייט אין די גמרא העוסק במצוה פטור מן המצוה, ס'שטייט נאך אזאלעכע זאכן אז אזוי ווי די סוחרים ותגרים ותגרי תגריהם און די וואס זיי פארקויפן תפילין און מזוזות איז זענען פטור מן הקריאת שמע ומן התפילה פארוואס מאכן אנדערע אידן זאלן קענען לייגן תפילין, כ'האב אמאל מסביר געווען אז דאס אלעס איז נישט קיין איז א דיסעדווענטעדזש, מיט אנדערע ווערטער מיינט צו זאגן, עוסק במצוה פטור מן המצוה, שוין ביסטו פטור, אה דו ביסט חייב אין אלע מצוות, גמרא מיינט צו זאגן זאלסט אזוי עוסק זיין במצוה אזוי ווי דו ביסט פטור פון די מצוות, מיט אנדערע ווערטער נאו אדער אבליגעישאנס, ווארף אוועק אלע דיינע פריוואטע זאכן, און ווי מען זאגט, אזוי ווייט דארף מען עוסק זיין אין א מצוה, איז למעשה קומט אויף א מקווה דארף מען זייער וואטשן מען זאל נישט טון עפעס אנדערש, ס'איז געווען דרײַ און

פייפ ווייל אזוי וועט נישט שטינקען אין ערגעץ ווייל ס'גייט ארויף ביז הויעך און איך האב מיך אויסגענומען מיט מיין בעל הבית איך דארף האבן א עקסטערע פייפ איך וויל גארנישט זאל זיין קאנעקטעד צו דעם זאגט ער ער ווייסט נישט ער האט געזאגט דעם אראבער אז ער זאל עס נישט טון ער זאל עס נישט טאטשן האט דער אראבער אויסגערעכנט אז דאס איז גרינגער נו בין איך געגאנגען כ'האב געוויזן פאר דעם בעל הבית כ'האב אריינגעגאסן וואסער ס'איז דא א לאך, כ'האב אריינגעגאסן וואסער און געס וואט? די וואסער, ס'איז געווען עפעס א סינק דארטן דיסקאנעקטעד, די וואסער איז אריינגערינען ביז צו מיין פייפ אריין. און שוין, דאס איז עס, אזוי גייט עס. מען דארף וואטשן יעדע זאך אזוי ווי מען איז פטור פון אלע מצוות. דאס מיינט אבוויעסלי די וויקעישאנס מיט די ווייב אויכעט, און מיט די קינדער, און מיט די אלע סאושעל רילעישאנס דארפסטו אזוי ארבעטן אזוי ווי דו ביסט פטור פון אלעם. ס'איז נישט קיין בענעפיט, ס'איז נישט געמאכט צו זאגן נישט אז זאלסט. נישט דארפן טון די מצוות, ס'איז געמאכט צו זאגן אז דו דארפסט זייער זייער זייער וואטשן אז דו זאלסט עס טון מיטן גאנצן הארץ און מיטן גאנצן לייב און מיטן גאנצן לעבן, דאס איז וואס דאס מיינט, שוין, ברוך השם פאר דעם. האטס מיר א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.